די ערשטע זאך וויל איך אנהייבן מיט ווארט אויפן פרשה. פסוק זאגט אז יוסף האט געזאגט צו זיינע ברידער, אל תרגזו בדרך, זיך נישט קריגן אויפן וועג. רשי זאגט צוויי פשטים, בשם די גמרא אין מסכת תענית, צוויי פשטים. ערשטע פשט, אל תתעסקו בדבר הלכה, נישט עוסק זיין אין הלכה. צווייטע פשט, דבר אחר, אל תפסיעו פסיעה גסה. איז ס'דא פארשידענע פשטים, מיר'ן זעהן באלד אויכעט. אבער קודם זאג איך אז רש"י'ס רמז איז דא אז אויב אל תפסיעו פסיעה גסה, די מגיד שיעור קען נישט אנקומען דא, איז אל תתעסקו בדבר הלכה, זאל מען היינט נישט לערנען קיין הלכה, איך וועל לערנען אפאר עניינים אויפן פרשה.

איז קודם כל איז דא פארשטייט זיך אסאך אסאך תורות אסאך פשטים אסאך וועגן וויאזוי מען קען אפלערנען די פסוקים אסאך וועגן די ערשטע זאך די ערשטע זאך וואס איז יא נוגע בפרט בפרט ווען עס קומט צו לימוד הלכה איז שטארק נוגע די ענין אז יהודה האט איבערגעזאגט זייער אסאך זאכן וואס מען האט שוין גערעדט פאריגע וואך פרשה וואס האט זיך שוין געטאן אין יענע וואך יהודה קומט צו צו יוסף און ער זאגט אים נאכאמאל איבער די גאנצע דרשה וואס האט אנגעהויבן פון ווען יוסף האט זיי חושד געווען פאר מרגלים, די גאנצע אהין און צוריק האט יוסף האט יהודה נאכאמאל איבערגעזאגט פאר יוסף וואס וואס האט אויסגעפעלט נאכאמאל איבערצוזאגן די גאנצע זאך. איז דא קודם כל א יסוד וואס איז שטארק נוגע בפרט ווען מ'לערנט הלכה אבער ביי יעדע לימוד אז ווען מ'וויל סאך מאל דא גוט פארשטיין, האט צו טון מיט דעם אז די זאכן זענען נישט גענוג קלאר, די גמרא זאגט אין מסכת תענית אויך א בלאט פריער אין דף ז', אנטשולדיגט אין דף ח' עמוד א', מסכת תענית שטייט, אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל, אויב א תלמיד זעהט.

ירבה בישיבה, און רשי זאגט אז אויב מ'איז מרבה בישיבה און מ'לערנט עס נאכאמאל און נאכאמאל קען עס ווערן קלארער און שפעטער קען מען אסאך בעסער פארשטיין, איז אסאך מאל מיינט מען אז די עצה מ'פארשטייט נישט גוט, ווענדט זיך אין כל מיני דרויסענדיגע זאכן אדער מיין קאפ איז נישט גענוג גוט, איך ווייס נישט וואס, יעדע איינער ווען ער טרעפט זיך די ריכטיגע וועג ווי אזוי די זאכן זאלן מסודר זיין ביי אים אין קאפ, אסאך מאל פעלט נישט אויס די אלע אנדערע עצות וואס זאל אים העלפן, וועגן דעם אויך זעט מען דא אז יהודה האט געזאגט אזוי שרייבט די. אברבנאל, פון די ראשונים, שרייבט עס דא, אז דאס איז דער ענין וואס מ'לערנט זיך ארויס פון דעם, אז יהודה האט נאכאמאל איבערגע'חזר'ט, און די תורה האט אונז איבערגעזאגט נאכאמאל יהודה'ס דרשה נאכאמאל אהין און צוריק, אפילו ס'איז נישט געווען קיין שום חידוש דארטן, ס'איז שוין ווייל מ'האט שוין אלעס געשמועסט אין פאריגע וואך פרשה באריכות, אבער ס'האט געוואלט ווייזן אונז די תורה אז כדי צו האבן א זאך קלאר איז אסאך מאל איז נאר די זאך אז מ'דארף האבן א קלארע סדר. דא איז סתם זאכן, כ'לייג עס פשוט צו, כ'לייג עס פשוט צו מענין לענין. ס'איז דא, ס'איז געווען א גרויסע משגיח, ער האט געוואוינט אין ארץ ישראל, ר' מיכל יודא לעפקאוויטש, ער איז געווען א גרויסע, א גרויסע צדיק, ער האט געוואוינט אין בני ברק, ער האט, ער איז געווען, איז בשעתו, ער איז אוועק לאמיר זאגן א ניין צען יאר צוריק ממש פונקטליך, איך בין, איך בין געווען ביי אים אויך אפאר מאל, אבער ער, ער איז געווען בעצם איינער פון די, איינער פון די וואס האט געהאט, די טירן פון די ישיבות, די ישיבות ארום ארץ ישראל, פלעגן זיך שואל עצה זיין מיט אים, ער האט אסאך מאל געהאט די לעצטע ווארט פון די השקפה ענינים ווי אזוי א ישיבה זאל אויסזען, די אלע ענינים. איז איך וויל עפעס נאכזאגן פון זיין ספר, ס'איז ארויסגעקומען א ספר בחיים חיותו, ארויסגעקומען א ספר, איך קען נישט זאגן קלאר צו ער האט עס ארויסגעגעבן צו מ'האט עס ארויסגעגעבן אין זיין נאמען, ס'דא א ספר דרך החיים.

פאר א קורצע צייט צו הערן מוזיק ווייל עס העלפט זיי צו ווערן רואיג איז זיין תשובה, די עיקר זיין תשובה נישט די שאלה, תשובה איז געווען און ס'שטייט דארט אין ספר קענסט נאכקוקן שרייבט ער אז אויב א בחור שלאפט גענוג און שלאפט גענוג דעמאלטס פעלט נישט אויס אלע אנדערע זאכן, אויב א בחור פילט אז ער. אז ס'איז צו שווער די לערנען צו אלעס איז אדער ווענדט זיך עס די גמרא זאגט משנתו שאינה סדורה לו אויב די צורת הלימוד וואס ער לערנט איז נישט גענוג צוגעפאסט צו אים דארף ער זוכן וויאזוי דאס צוצופאסן אז ער זאל קענען זיך זיך מחבר זיין צו די סוגיא און די צווייטע זאך אז אויב מען טוט די צרכי גשמיות וואס מען דארף אויף א ריכטיגע פארנעם פעלט נישט אויס עס אנצופילן מיט אנדערע זאכן דאס איז סתם א קליינע נקודה וואס מען זעט וואס איז נוגע פאר פרט פאר ישיבה בחורים אבער ס'דא א צווייטע נקודה וואס מ'זעהט דא אז יהודה האט גערעדט א גאנצע צייט וועגן זיינע ברידערס, ער האט גערעדט א גאנצע צייט וועגן בנימין, וועגן יעקב אבינו, ער האט נישט גערעדט וועגן זיין זיין פראבלעם, אז אויב ער וועט נישט צוריק ברענגען בנימין גייט ער זיין אין א פראבלעם, די חלק האט ער נישט אזוי שטארק ארויסגעברענגט. שרייבט די הייליגע תפארת שלמה אז ס'קומט צו לערנען, יהודה איז דא געקומען, ויגש אליו יהודה, שרייבט שטייט שוין אסאך ספרים אז די לשון ויגש איז לשון פון תפילה, דאכט זיך אז די בעל הטורים שוין אין א פרשה זאגט אז ויגש אז אז די מדרש זאגט עס זיכער אז ויגש אליו יהודה אז יהודה האט דא אויך געטוהן איינע פון די זאכן וואס ער האט געטוהן איז געווען דורך תפילה. איז וועגן דעם האט ער בעצם איז דא איז דא געווען געוויסע לימודים דא אין די פסוקים וועגן וויאזוי א מענטש דארף דאווענען, איז איינע פון די זאכן שרייבט תפארת שלמה איז א מענטש דאווענט פאר זיין חבר, ער פילט מיט מיט די צער פון זיין חבר, דעמאלס האט ער אליין אויך א ישועה, וועגן דעם יהודה האט דא געוויסט אז ער דארף פועל'ן דא א געוויסע זאך, א געוויסע שווערע ענין, האט ער געוויסט אז ער גייט קודם רעדן וועגן יענעם פראבלעם, יענעמ'ס שווערקייטן, און דורך דעם גייט ער אליין ווערן געהאלפן אזוי מען זעט דא אין פסוק. סתם א צווייטע נקודה וואס מען זעט דא. אבער שפעטער איז דא א דריטע נקודה וואס וואס מ'זעט בעצם לאורך כל הפרשה זעט מען אז יהודה מיט יוסף האבן זיך געקריגט אין א געוויסע ענין, און ס'איז געווען נישט נאר א ענין פון ויגש אליו האט געוואלט שיין רעדן צו אים, נאר ס'איז געווען אויך ויגש פון א לשון פון מלחמה, אזוי ווי די בעל הטורים ברענגט דא בשם די מדרש אז. ויגש אליו יהודה זה להילחם עם יוסף, ער איז געקומען זיך קריגן מיט יוסף, און נאך א גימטריא ברענגט די בעל הטורים, בשם די מדרש, גם נכנס לפייסו, ער איז געקומען פאר ביידע זאכן צוזאמען, פון איין זייט מפייס זיין, איבערבעטן, שיין רעדן, אין די זעלבע צייט איז ער געקומען מיט א מלחמה, אז עס איז געווען בעצם ביידע זאכן צוזאמען, און אזוי ווי מען האט געזאגט פריער אז עס איז געווען נאך א ענין פון תפילה אויך אין די זעלבע צייט. אבער יעצט זאגט די בעל הטורים נאך א זאך, ויגש אליו יהודה, שווה, סופי תיבות שווה, די דריי ווערטער ויגש אליו יהודה איז צוזאמען שווה, שאמר לו, יהודה האט געזאגט פאר זיין ברודער יוסף, אני שווה לך, איך בין די זעלבע ווי דיר, פארוואס? שכמו שאתה מלך גם אני מלך, איך בין אויך א קעניג, זה דורש במדרש, הנה, המלכים נועדו, די מלכים זענען צוזאמגעקומען, די מדרש זאגט זייער שטארקע לשון, אז ווען יהודה איז צוגעגאנגען רעדן מיט יוסף, האבן די ברידערס געזאגט, באלד זעהן אונז דעם לשון המדרש, אז זיי מישן זיך נישט אריין, אז צוויי קעניגן צוזאמען, כי הנה המלכים נועדו, אז צוויי קעניגן גייען זיך צוזאמען קריגן איינע קעגן די אנדערע, איז די פשוט'ע מענטשן, די ברידערס זענען נישט געווען בחינה פון א מלך, נאר יוסף און יהודה זענען געווען א בחינה פון א מלך, און זיי אלע האבן געזאגט, אונז שטייען אינדרויסן, ווען צוויי קעניגן קריגן זיך, מישן אונז זיך נישט אריין, זיי זענען געשטאנען אויפן זייט, זיי האבן גארנישט מיטגעזאגט, גארנישט צוגעהאלפן דא, די גאנצע פרשה, ווייל נאר יהודה, צוויי קעניגן רעדן, דאס הייסט ס'איז געווען עפעס א שטערקערע שפראך, עפעס א העכערע שפראך, נישט געווען סתם אז מ'האט גערעדט איינער צו די אנדערע. איז די זעלבע זאך אויך ווען מ'קוקט אריין אין די הפטורה פון די פרשה, פרשת ויגש, וואס מ'ווייסט דאך כידוע אז די הפטורה איז אייביג די ענין פון די פרשה. עס שטייט א מורא'דיגע זאך וואס יחזקאל הנביא האט געזאגט, און כידוע יחזקאל הנביא זיין זיינע נבואות איז געווען אויף לעתיד לבוא, און עד כדי כך אז די. יונתן בן עוזיאל האט געוואלט שרייבן א תרגום אויף דעם, און זאגט די גמרא, וואס דאכט זיך מיר אז אז מען האט אים געזאגט אויב ער גייט עס מאכן גייט וועלט ווערן חרוב, ווייל ס'איז צו טיפע זאכן, ס'איז זאכן וואס איז נוגע אויף עתיד לבוא, קען מען זיך נישט אריינמישן. איז דא דא א מורא'דיגע שטיקל פון ספר יחזקאל, די הפטורה פון פרשת ויגש, ויהי דבר השם אלי לאמור, יחזקאל זאגט נאך די אייבערשטער זאגט אים, אז ער רעדט אלעס ואתה בן אדם, ער רעדט צו א מענטש, צו יחזקאל הנביא, אבער ער רעדט זאכן וואס גייען זיין לעתיד לבוא, כ'קען נישט זאגן פונקטליך ווען דאס גייט מקוים ווערן, אבער ס'רעדט זאכן לעתיד לבוא וואס איז נאך נישט נוגע צו אונזערע אונזערע צייט. ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, נעם א האלץ, וכתוב עליו ליהודה לבני ישראל חברו, שרייב ארויף די יהודה מיט בני ישראל אויף איין האלץ, לקח עץ אחד, נעם נאך א האלץ, כתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, די צווייטע האלץ איז יוסף מיט זיינע זיינע מענטשן, דאס האב איך צוויי האלץ צוויי העלצער, און ער זאגט נישט שניים כאילו עס איז דא איינס שפעטער נאך איינס, יעדע איינס פאר זיך איז א איז א חשיבות פאר זיך אליינס, און וואס דארף מען טון מיט די צוויי העלצער, נעקסטע פסוק, וקרב אותם אחד אל אחד, לייג נאנט איינע צו די אנדערע. אזוי ווי צוויי וואס קוקן אריין אין איין ספר, און והיו לאחדים בידך, און דאס ווערט ממש אזוי ווי איינס, כאילו איר וואלט קענען מיינען אז ס'איז בכלל נישט דא קיין קיין חילוק פון אים און אים, ס'זעט אויס ממש אזוי ווי איין זאך, אזוי דארף מען טון מיט די צוויי העלצער וואס ער האט דא געהאט. און דאס איז דער ענין דא פון די פרשה, אז יוסף מיט יהודה קריגן זיך, זיי האבן א געוויסע טענה, א געוויסע קריגעריי דא, דארף מען דאס אנקוקן אלס א זאך, א טיפערע זאך, וואס ציט זיך ביז משיח קומט, אז משיח קומט וועט מען מוזן נעמען די צוויי העלצער צוזאמען לייגן, כדי עס זאל ווערן אחדים בידך, און צו פארשטיין פונקטליך וואס איז די מחלוקת פון יהודה מיט יוסף, זעט אויס פון די פרשה א פשוט'ע מחלוקת, א טעכנישע זאך, אז מען האט א פראבלעם דא מיט מיט מיט זייער ברודער בנימין, א פראבלעם מיט זייער טאטע, זעט אויס א פשוט'ע ענין. אבער ווען מ'קוקט אריין אין ספר שם משמואל שרייבט א מורא'דיגע זאך, יהודה, יהודה איז א לשון ווען מ'קוקט אריין אין רמב"ם אין הלכות מלכים שטייט פארשידענע זאכן וואס א קעניג דארף טוהן, אדער פארשידענע זאכן וואס א קעניג מעג נישט טוהן, כי המלך לבם של ישראל. ס'אזא לשון זאגט דער רמב"ם, כ'געדענק נישט דעם לשון פונקטליך, סוף הלכות מלכים, אז דער קעניג איז די הארץ פון כלל ישראל. איז יהודה געווען דער קעניג פון כלל ישראל, איז ער געווען די הארץ פון כלל ישראל. איז ער געווען די לב, די רגש איז געווען יהודה. יוסף איז געווען שטייט אין פסוק ראש יוסף, יוסף איז געווען א ראש, ער איז געווען א קעניג פון מצרים, א מושל, ער איז געווען דער ראש. דער קאָפּ, דער שכל. איז יהודה געווען דער רגש, דער האַרץ, יוסף איז געווען דער קאָפּ, דער שכל, און מען דאַרף נעמען די צוויי זאַכן. ס'איז דאָ מענטשן וואָס זענען מער אויפֿן זײַט פֿון יוסף, ס'איז דאָ מענטשן וואָס זענען מער אויפֿן זײַט פֿון יהודה. יעדער איינער האָט זיך זײַן דרך אין עבודת השם, זײַן אייגענער דרך, זײַן אייגענע תכונת הנפֿש, וויאַזוי זײַן שטאַרקייט. יעדער איינער גייט אויף אַ צווייטער דרך. אָבער לעתיד לבוא, ווען משיח וועט קומען, איז אזוי, ביז משיח קומט, ביז משיח קומט קען מען נישט גיין מוכיח זיין, ס'איז דא א חלק פון כלל ישראל וואס זיי לייגן די עיקר דגוש אויפן קאפ, אויפן שכל, די עיקר זאך איז אז די מצוה שטימט לויט אלע שיטות, און די מצוה איז אויסגערעכנט מיט אלע לומדות, דארטן דארטן ליגט זייער קיום המצוה, זייער חיות, זייער ווי אזוי זיי קוקן אן די קבלת התורה פון כלל ישראל איז געווען אז מען דארף טון יעדע מצוה מיט די קאפ, ס'מוז שטימען מיט אלע מיט אלע זאכן מיט די שכל. אבער ס'איז דא אנדערע וואס זענען געגאנגען זייער שטארק די עיקר פון די ענין פון רגש, די רגש פון א מצוה, די רגש פון די תורה, די רגש פון די זאכן, איז געגאנגען ווייניגער די ענין פון שכל, ס'איז דא אזעלכע וואס זענען האלב האלב, יעדע איינע איז א אויסגעמישטע חלק פון שכל מיט רגש, פון יהודה מיט יוסף, און מ'דארף וויסן. קודם כל דארף מען וויסן יעדע איינער פארשטייט זיך אז יעדע איינער האט זיין דרך און מען דארף נישט אוועק מאכן יענעמס דרך דאס איז נישט דאס איז נישט אונזערע תפקיד חוץ פון דעם אבער דארף מען וויסן אז ווען משיח וועט קומען וועט זיין א שלימות פון א איד א שלימות פון א איד איז ווען ער איז ביידע צוזאמען ווען א איד איז מצליח צו נעמען, ווען מען דארף זיין בשכל, מען דארף נוצן די שכל, מען דארף לערנען מיטן שכל, דעמאלטס איז ער ביי די שכל, ווען מען רעדט פון א קיום המצוה, מען רעדט פון א זאך וואס מען דארף האבן די הארץ, דעמאלטס לייגט ער אריין די הארץ, אויב א מענטש איז מצליח צו טון די ענין וואס גייט זיין בימות המשיח בשלימות, דעמאלטס גייט זיין בשלימות, די יהודה מיט יוסף גייט זיין צוזאמען לאחדים בידך, און אונז קענען נישט פארשטייט זיך דאס אלעס טון ממש ווי עס דארף צו זיין, אבער אונז קענען נעמען ווי שטארק מעגליך, יעדע איינער ווי שטארק מעגליך צו נעמען די צוויי, ביידע נקודות, און פארשטייט זיך נישט אוועק מאכן אבער חוץ פון דעם אויך זיך אנשטרענגען און פרובירן ווי שטארק מען קען צוזאמען צו לייגן ביידע זאכן אזוי שרייבט דער שם משמואל דא דא אין די פרשה. די זעלבע זאך אויך בעצם איז דא שפעטער אין די פרשה וואס מען זעט אז אזוי האט מען פריער דערמאנט אז ער האט געזאגט אל תרגזו בדרך אז יוסף האט געזאגט פאר זיינע ברידערס אל תרגזו בדרך איז דא א פשט וואס איז ממש נוגע צו דעם שטייט אין ספר דברי ישראל. שרייבט ער אז א מענטש דארף וויסן אל תרגזו בדרך, עס איז דא אסאך דרכים אין עבודת השם, עס איז דא אסאך וועגן ווי אזוי מען דינט די אייבערשטער, און נישט בחינם האט דער אייבערשטער צוגעשטעלט אז עס איז דא אזעלכע צדיקים וואס האבן אנגענומען אזוי, ס'דא הייליגע צדיקים אנגענומען אזוי, יעדער איינער האט זיין דרך, און עס איז נישט די ענין, נישט די ענין זיך צו גיין קריגן צו מאכן א תרגזו בדרך, נאר יוסף האט געזאגט. האסט געזען דא, די ברידערס האבן געזען דא, אז ס'דא א דרך פון שכל, דא א דרך פון רגש, זאגט יוסף אליין, זאגט פאר זיינע ברידערס, אל תרגזו בדרך, קריגט זיך נישט אין דעם. ווייל ס'דא א שטארקע קשיא, אסאך פרעגן, פארוואס האט יעקב אבינו נישט געזאגט פאר זיי אל תרגזו בדרך? אויב מען מעג נישט מאכן תרגזו בדרך, פארוואס האט יעקב אבינו נישט געבעטן, נישט געזאגט אל תרגזו בדרך, נאר יוסף האט געזאגט אזוי? איז איין תירוץ ממש דאס, אז די שם משמואל זאגט דאך, אז ס'דא דא א געווען א געוויסע חידוש, פאר די פאר די ברידערס און געזען אז ס'דא הרבה דרכים בעבודת השם, האט יוסף זיי אנגעזאגט אבער זאלסט וויסן אז אל תרגזו בדרך, ס'איז נישט די ענין דאס צו נעמען און צו גיין זיך קריגען איינער מיט די אנדערע וועלכע דרך איז ריכטיג, נאר פארקערט לייגט ענק אריין ווי אזוי מ'קען דאס אויסנוצן. איז דא אבער נאך א אינטערעסאנטע פשט אז פארוואס יעקב האט נישט געזאגט פאר זיי פאר די ברידערס האט נישט געזאגט פאר זיי אל תרגזו בדרך נאר יוסף האט געזאגט, איך בין דער ערשטער יוסף האט געזאגט, יעקב אבינו האט נישט געזאגט. איז דא קודם כל א אינטערעסאנטע פשט ס'איז דא אין ספר קדושת ציון באבוב רב שרייבט ער אויף די זעלבע רש י אל תרגזו בדרך אז אל תפסיעו פסיעה גסה מיט אל תתעסקו בדבר הלכה שרייבט אן אינטערעסאנטע זאך ס'איז דא א גמרא מסכת קידושין שטייט דארט לעולם ישלש אדם שנותיו, ער זאל מאכן צעטיילן זיין זיינע יארן. אין די צווייטע חלק פון די ערשטע פון די צווייטע חלק פון די ערשטע פרק מסכת קידושין. אין דף ל עמוד א', דא אין מסכת קידושין, שטייט אין גמרא, מאי דכתיב ושיננתם לבניך אל תקרי ושיננתם אלא ושילשתם, מען דארף עס ליינען ושילשתם ווייל מען דארף טיילן אין דריי, זאגט די גמרא, עס איז געפסקנט אין שולחן ערוך, לעולם ישלש אדם שנותיו, א מענטש זאל צעטיילן זיינע יארן, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, דריי סארטן לימודים וואס איז דא, זאל א מענטש צעטיילן זיין צייט און א דריטל פאר יעדע איינס. אזוי איז ער מקיים די תורה זאגט אונז אין די פרשה פון קרישמע אז א איד זאל וויסן אז אז די ענין פון קרישמע די די ענין פון לימוד התורה וואס שטייט דארט אין די פרשה פון קרישמע אז איינע פון די זאכן פון פון לימוד התורה איז ושילשתם אז מ'זאל מקיים זיין יעדע זאך נישט נישט איינער זאגט איך לערן נאר מקרא אדער איך לערן נאר משנה איך לערן נאר תלמוד איך לערן נאר די לימוד איך לערן נישט עפעס אנדערש זאגט די תורה ניין א מענטש זאל צוטיילן זיין לעבן א שליש פאר יעדע איינס. פרעגט די גמרא, מי ידע כמה חי, ווי ווייסט דען א מענטש ווי לאנג ער לעבט? ווי קען ער צוטיילן זיין לעבן אין דריי? אויב ער וואלט געוואוסט וויפיל יארן ער האט, קען ער אויסרעכענען ווען קומט אן די נעקסטע דריטל און ער זאל טוישן זיין לימוד, אבער א מענטש ווייסט נישט ווי לאנג ער לעבט. ענטפערט די גמרא, לא צריכא ליומי, מען רעדט אז מען צוטיילט לויט די טעג. איז דא א מחלוקת רש י תוספות וואס מיינט די ליומי. רש י זאגט, ליומי מיינט ימי השבוע, אז מען צוטיילט די טעג פון די וואך.

ונראה לי לפרש, תוספות זאגט עס העלפט נישט, ווייל אויב א מענטש ווערט נפטר אינדערפרי, ער ווערט נפטר מיטאג, האט ער אויך נישט יוצא געווען די דריטל, ער האט גארנישט אויפגעטון צו צעטיילן די טעג, די טעג פון די וואך, ווייל אויב נישט וועט ער האבן, ער האט געלערנט זונטאג מאנטאג, און שפעטער איז ער נפטר געווארן, האט ער ווייטער נישט מקיים געווען אלעס, זאגט תוספות טאקע נראה לפרש בכל יום ויום עצמו, יעדן טאג ישלש זאל ער צוטיילן, יעדן טאג דארף מען לערנען אלע דריי, מקרא, משנה און תלמוד יעדן טאג, אזוי זאגט תוספות, און עס שטעלן זיך אסאך שטעלן זיך אויף רשי, און איך זאג נאכאמאל. ווען איך זאג די לשון אסאך, מיין איך צו זאגן אז אסאך שפעטערדיגע האבן זיך געוואונדערט פארוואס קיינער פון די פריערדיגע האט נישט געפרעגט אויף רש י דהיינו אז אויב מען לערנט ימי השבוע איז דאך דא זיבן טעג ווי אזוי צוטיילט מען די ווי אזוי צוטיילט מען די זיבן טעג עס שטייט נאר זעקס וואס איז מיט די זיבעטע טאג עס ברענגט אראפ די קדושת ציון אז עס שטייט פון אריזל. אז שבת דארף א מענטש לערנען אנדערש ווי א גאנצע וואך, א גאנצע וואך לערנט א מענטש בפשיטות התורה, די פשוט'ע ווי מען רופט ביי אונז נגלה, שבת דארף א מענטש לערנען פנימיות התורה, אזוי שרייבט דער אריזל, איז פאר דעם. וועגן דעם שבת איז נישט אריינגערעכנט די זיבן טעג, ווייל די די ישלש איז נאר טעג פון די וואך, ווייל שבת סייווי איז א עקסטערע לימוד, דאס איז נישט אריינגערעכנט, דאס דארף מען נישט צעטיילן א חלק פון די זאך. איז מיט דעם איז בדרך רמז שרייבט די קדושת ציון, אז דאס איז רש י אל תרגזו בדרך, די אל תתעסקו בדבר הלכה, מ'זאל נישט עוסק זיין אין די נגלה, אין די פשיטות התורה, די טאג וואס אל תפסיעו פסיעה גסה, די טאג שבת וואס מ'מעג נישט גיין צו ווייט, די טאג זאל מען נישט עוסק זיין בדבר הלכה, נאר מ'זאל עוסק זיין מער אין די חלק פון פנימיות התורה. פארשטייט זיך אז מ'מיינט נישט זאגן אז מ'זאל לערנען פון דעם אז שבת דארף מען נישט לערנען הלכה, אז שבת דארף מען נישט לערנען, ניין, נאר אויב מ'האט א ברירה פון די צוויי, דעמאלט זאל מען לערנען מער פנימיות התורה, אזוי אזוי שרייבט ער, וועגן דעם טאקע האט עס האט דאס, און וועגן דעם יוסף הצדיק מיט זיינע ברודערס, זאגט ער א חשבון אז עס איז געווען שבת דא, ממילא יעקב אבינו האט נישט געדארפט זאגן די ענין פון אל תרגזו בדרך די ענין, אבער יוסף הצדיק ווייל עס איז געווען שבת, ער האט יא זיי געדארפט זאגן די ענין. דא אבער זייער אינטערעסאנט, דא זייער אינטערעסאנט, די. חידא, די חידא אין ספר פתח עינים אויף די גמרא דארטן פרעגט די זעלבע קשיא, פארוואס האט וואס האט יעקב אבינו נישט געבעטן נאר יוסף, ער פרעגט עס בשם איינער וואס הייסט רבי יונתן, כ'ווייס נישט וועלכע רבי יונתן דאס איז. ברענגט ער א תירוץ פון אים אויף די זעלבע גמרא אז מען דארף צוטיילן אדער אזוי ווי רש י ימות השבוע אדער אזוי ווי תוספות יעדן טאג צוטיילן אין דריי, איז פרעגט ער וויאזוי יעקב אבינו יעקב אבינו האט געשיקט זיינע זיינע קינדער קיין מצרים האט ער נאך געמיינט אז יוסף איז נפטר געווארן אויב יוסף איז נפטר געווארן איז דאך א סימן אז די הבטחה וואס יעקב אבינו האט געהאט אז זיינע קינדער גייען נישט נפטר ווערן אין זיין אין זיין צייט, ווייל מען ווייסט דאך עס שטייט אין פרשת וישב אז יעקב אבינו האט געזאגט אז ארד אל בני אבל שאולה, זאגט רש י דארטן אז יעקב אבינו האט געוואוסט בנבואה אז זיינע קינדער גייען לעבן ביז ער אז עס גייט זיין מיטתו שלימה. אז ער ווען ער גייט שטארבן, אזוי איז געווען פרשת ויחי, אלע זיינע קינדער זענען געווען דארט, אזוי האט יעקב אבינו געהאט פון א נבואה, האט יעקב אבינו געטראכט, אויב יוסף איז נפטר געווארן לויט די סימנים וואס ער האט געהאט אין פרשת וישב, קומט אויס אז די גאנצע נבואה איז בעצם געווען א טעות, זעט זיך אויס אז עפעס אנדערש, ממילא קען מען זיך נישט פארלאזן אז זיינע קינדער גייען נישט נפטר ווערן אויפן צייט. ממילא האט ער די זעלבע פראבלעם וואס רש"י תוספות האבן דא ווען מען דארף צוטיילן יעדן טאג אין די דריי און דריי, ווייל מען ווייסט נישט ווען מען גייט נפטר ווערן, ווייל ס'נישט זיכער אז זיי גייען ס'נישט זיכער אז זיי גייען לעבן אזוי לאנג, אבער איינמאל יוסף הצדיק איז דאך געווען דער וואס האט געוואוסט אז ער איז קיינמאל נישט נפטר געווארן, ממילא האט ער געוואוסט אז ער דארף נישט חושש זיין, אז מען דארף ווייטער נישט חושש זיין אז די ברידערס גייען נפטר ווערן, ווייל יעקב האט געהאט א נבואה וואס יעצט איז ער געוואר געווארן אז די נבואה שטימט יא, ווייל יוסף לעבט נאך און אלע קינדער לעבן נאך, ממילא האט ער געזאגט שוין צוריק די זעלבע פראבלעם איז שוין נישטא די פראבלעם אז זיי גייען אז זיי גייען שטארבן ווייל יעקב אבינו האט מורא געהאט ס'קען זיין זיינע ברידער גייען שטארבן האט ער געזאגט אזוי ווי תוספות אז מ'דארף יעדן טאג לערנען הלכה אויך און מ'דארף לערנען תלמוד משנה און מקרא מ'דארף לערנען יעדן טאג אלעס ממילא האט ער זיי נישט געקענט זאגן אל תרגזו בדרך נישטא קיין תירוץ ווייל יעדן טאג מוז מען לערנען אלע דריי אזוי ווי תוספות אבער איינמאל ער האט געזען אז אז אלע שבטים לעבן האט מען נישט מורא זיי גייען שטארבן, אזוי ווי די גמרא זאגט אז אויב מען האט נישט מורא אז מען גייט שטארבן דארף מען נישט צוטיילן אין דריי, מוז מען נישט דווקא אויפן וועג לערנען הלכה, דארף מען נישט דווקא אויפן וועג לערנען שווערע זאכן, פארדעם האט יוסף געזאגט אז די גאנצע היתר פאר ענק אויפן וועג אהין צו לערנען הלכה אויפן וועג, צו לערנען שווערע זאכן אויפן וועג איז נאר געווען ווייל יעקב אבינו האט חושש געווען אז זיי קענען נפטר ווערן אזוי ווי די גמרא זאגט אז מען איז חושש ווייל מ'איז חושש אז איינער גייט שטארבן דארף מען לערנען אלע דריי, אבער איינמאל ווייסט מען דאך אז זיי גייען בלייבן לעבן כל זמן יעקב לעבט, האבן ענק נישט קיין היתר צו לערנען אויפן וועג הלכה, אזוי ווי מ'טאר נישט לערנען משנה מיט תלמוד אויפן וועג, ממילא האט ער געזאגט, איז ער געווען דער וואס האט געזאגט אל תרגזו בדרך אז זאל נישט לערנען קיין שווערע זאכן אויפן וועג.

פארוואס האט געזאגט פארוואס דווקא יוסף האט געזאגט אל תרגזו בדרך? ווייל יעקב אבינו האט געוואוסט ווען ער האט געשיקט זיינע ווען ער האט געשיקט זיינע קינדער קיין מצרים, זעט אויס פון די פסוקים, אזוי זאגט די מהרש"א, אז מען זעט מען זעט פון די פסוקים אז יוסף אז די ברידערס האבן נישט אזוי זיי זענען געגאנגען קיין מצרים בעל כרחם, זיי האבן נישט געהאט קיין חשק צו האבן די גאנצע שמועס מיט מלך מצרים, די גאנצע די גאנצע שמועס דארטן. די גאנצע שמועס דארט פון דעם פון דעם פון דעם פון דעם מלך מצרים איז אלעס געווען נישט אזוי געשמאק פאר זיי, זיי האבן געזוכט בעצם א וועג ארויס פון דעם, זיי זענען געגאנגען שטייט, זיי האבן נישט געזוכט זיך צו יאגן אהין. וועגן דעם האט יעקב נישט געדארפט זאגן אל תרגזו בדרך, ער האט קלאר געזען, ער האט קלאר געוואוסט אז זיי גייען נישט גיין צו שנעל. אבער איינמאל עס איז שוין געווען א פארקערטע זיי האבן שוין געהערט די גוטע נייעס אז יוסף לעבט און די אלע זאכן גייט שוין מסודר זיין,

יא, און ער לייגט נאך צו אזוי, אז יוסף האט דאך געזאגט פאר זיינע ברידער, מהרו ועלו אל אבי, זיי זאלן גיין שנעל צו אונזער טאטע, האט ער געהערט אז זיי זאלן גיין שנעל, האבן זיי פארשטאנען אפשר דארפן זיי גיין זייער שנעל, פאר דעם האט ער זיי געדארפט זאגן, אל תרגזו בדרך, זאלסט נישט גיין צו שנעל, אפילו ער האט זיי געזאגט צו גיין שנעל. נאך א פשט, ס'איז דא א ספר ברכת אהרן, געזעהן אראפגעברענגט אין ספר שלל לא יחסר, א ספר ברענגט אראפ פון ברכת אהרן אויף מסכת ברכות, ברענגט ער אראפ אז דא איז דא א זאך וואס הייסט שלוחי מצוה אינן ניזוקין, וועגן דעם יעקב אבינו האט געוואוסט אז זיי גייען קיין מצרים נישט נאר צו קויפן עסן, נאר זיי גייען אויך צו זוכן יוסף, זענען שלוחי מצוה האט ער נישט מורא געהאט, האט ער נישט חושש געווען אז זיי גייען ניזוק ווערן, ווייל שלוחי מצוה אינן ניזוקין, אבער איינמאל יוסף האט זיי געשיקט צו זייער טאטע, איז נישט געווען דא בעצם קיין מצוה אין די זאך אין די שליחות אליין, פארשטייט זיך עס איז א גרויסע מצוה צו מחיה זיין זיין טאטע, אבער עס איז נישט געווען ממש א מצוה פאר דעם האט ער געזאגט האט ער געדארפט זאגן אל תרגזו בדרך. נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס שטייט, דאכט זיך מיר איך געדענק נישט ווען פונקטליך איז די יארצייט פון שינאווער רב. שוין נעכטן געווען, איז איז איז דא א אינטערעסאנטע זאך וואס די שינאווער רב ברענגט, די שינאווער רב ברענגט, נישט דא אין די פרשה, איז דא א באקאנטע זאך פון די שינאווער רב וועגן די, שטייט דאך אז איינער וואס איז זיך געזעגענט זיך פון זיין חבר, זאל ער זיך געזעגענען נאר בתוך דבר הלכה, איז וועלכע הלכה זאל מען לערנען, שטייט יחיד ורבים הלכה כרבים, די הלכה זאל מען זאל מען לערנען. איז די שינאווער רב ברענגט אז די אותיות פון יחיד ורבים הלכה כרבים די ראש תיבות איז די שם פון קפיצת הדרך, פון שמירה אויפן דרך, ממילא יוסף און ממילא זאל מען דווקא זאגן די שם וואס דאס היט אפ בשעת מען גייט אויפן וועג, ווייל כדי מען זאל האבן א שמירה, אויב מען זאגט די הלכה פון יחיד ורבים הלכה כרבים, איז יוסף הצדיק האט מורא געהאט

אז אויב זיי גייען זיך צוריק אויפוועקן מיט די הלכה פון יחיד ורבים הלכה כרבים האט ער מורא געהאט גייט צוריק אויפוועקן די די שנאה קעגן יוסף הצדיק אפילו שוין אריבערגעגאנגען צוויי און צוואַנציק יאר אבער אויב זיי האבן געהאט חשבונות אין דעם איז אויב זיי גייען זיך אדורכטוהן יחיד ורבים הלכה כרבים קען זיין סיי בענין הרוחני גייען זיי זיך צוקומען אז יוסף איז נישט גערעכט ער איז נאך אלץ חייב מיתה מען דארף זוכן א וועג אים צו הרג'ענען אדער סתם בגשמיות אז עס גייט זיך אויפוועקן די שנאה צוריק פון די ברידער צו צו יוסף, האט ער געזאגט אל תעסקו בדבר הלכה, אל תרגזו בדרך, ער האט זיי שפעציעל געזאגט זייטס נישט עוסק אין די הלכה, אנדערע הלכות מעג מען אויך לערנען, אבער די הלכה, די הלכה זאלסטו נישט לערנען יעצט, ווייל ווייל איך האב מורא אז ס'גייט זיך צוריק אויפוועקן די די גאנצע מחלוקת פון דעם. די די כתב סופר ברענגט אז, ער ברענגט עס בשם ספר החיים, ברענגט ער אזוי אז ס'שטייט אין פרקי אבות אם אין קמח אין תורה, שטייט פארקערט אויך, אבער אם אין קמח אין תורה, איז ביז יעצט די ברידערס פון יוסף האבן זיך אפגעשטופט זענען געקומען דא אין די צייט פון א הונגער, זיי האבן בעצם נאכנישט געהאט וואס צו עסן ווייל זיי זענען שוין געקומען א שטיק צייט פריער, נישט יעצט קיין נפקא מינה וויפיל צייט איז אריבערגעגאנגען, אבער זיי זענען אריבערגעגאנגען געווען, זענען געווען בעצם הונגעריג, ווייל זיי זענען שוין א לאנגע צייט אפגעשטופט, אפגעשטופט צו גיין קיין מצרים, האבן זיי געהאט א פראבלעם, אז זיי זענען געווען הונגעריג, א מענטש וואס איז הונגעריג קען נישט גוט לערנען, ווייל אם אין אין קמח אין תורה האט דאך אויך א פשוט פשט אויך, האט יוסף, האט יעקב אבינו זיי נישט געדארפט זאגן אל תרגזו בדרך, ווייל זיי גייען נישט צו טיף לערנען, אויב זיי זענען נאך פארנומען, זיי האבן נאך נישט צו עסן, אבער איינמאל זיי זענען אוועקגעגאנגען פון יוסף, זיי האבן שוין צו עסן, זיי האבן באקומען דארטן כל טוב מצרים האבן זיי באקומען, און דעמאלטס האט ער שוין מורא געהאט אז זיי גייען צו טיף לערנען ווייל די שבטים האבן גוט געלערנט אויפן וועג, וועגן דעם האט ער זיי געזאגט אל תרגזו בדרך אז זיי דארפן פון יעצט דארפן ענק אויפפאסן ווייל ענק האבן צוריק פרנסה. די כתב סופר ברענגט נאך א פשט בשם ספר קומץ המנחה ברענגט ער אראפ אזוי. אז די שבטים האבן נישט געטרינקען קיין וויין פון ווען פון ווען זיי האבן פארלוירן יוסף, האבן זיי זיך אונטערגענומען אז זיי גייען נישט טרינקען וויין, זיי האבן געהאט א געוויסע חרם, א געוויסע נדר, א געוויסע זאכן וואס שטייט אין פאריגע וואך פרשה, פאריגע וואך פרשה שטייט פרשת מקץ, ויאכלו וישכרו עמו, איז די גמרא דאכט זיך מיר דרש'נט אדער איז א מדרש, נישט קיין חילוק, שטייט דארטן אז ויאכלו וישכרו עמו, אז דווקא מיט אים האבן זיי געטרינקען וויין, אבער ביז יעצט אלע יארן פון ווען יוסף איז אוועק געגאנגען האבן זיי נישט געטרינקען קיין וויין. ס'דא אסאך וואס רעדן דארט פארוואס יעצט האבן זיי יא געמעגט, אויב זיי האבן געמאכט א נדר אז זיי גייען נישט טרינקען וואס איז יעצט געווען אנדערש, איז סתם איך לייג עס צו אז. איינע פון די זאכן וואס שטייט אז ס'איז געווען שבת, עס שטייט וטבוח טבח והכן, און דארט לערנט מען ארויס אז מען דארף אנגרייטן פאר שבת, איינע פון די ערשטע הלכות אין הלכות שבת הייבט אן דארטן, וטבוח טבח והכן, אז מען דארף דא א עקסטערע מצוה צו אנגרייטן פאר שבת, מען לערנט דאס ארויס פון די פסוק, וטבוח טבח והכן, אז ס'איז געווען ערב שבת, ממילא קומט אויס ויאכלו וישתו עמו איז געווען בערב, ביינאכט קומט אויס ס'געווען פרייטאג ביינאכט, שוין געווען שבת, שבת האבן זיי געטרינקען וויין ווייל מ'דארף מאכן קידוש, אזוי שטייט דארט, און סתם איך לייג צו א אינטערסאנטע זאך, אינטערסאנטע דיוק, ס'קען זיין אז מ'קען עס אפפרעגן, איך ווייס נישט, אבער מ'זעט פון דא א געוויסע רמז צו די צו די מנהג ישראל, אפילו מ'ווייסט על פי הלכה, אזוי פסק'נט די משנה ברירה אז מ'דארף. אז ס'בעסער אז איינער זאל מאכן קידוש און יוצא זיין יעדער איינער, וועגן ברוב עם הדרת מלך בעסער אז אלע זאלן יוצא זיין קידוש פון איין מענטש, און נישט יעדער איינער זאל מאכן קידוש פאר זיך אליינס. אבער מנהג ביי חסידים איז אז יעדער איינער מאכט אליין קידוש, און פארשטייט זיך אז מ'דארף וויסן אז ס'איז נישט קיין הלכה למשה מסיני, ס'איז נישט קיין נישט קיין זאך, אבער כ'זאג אזוי איז מנהג ישראל אין אסאך פלעצער,

וואס? אין הלכות קידוש יא. ער שרייבט אין צוויי דריי פלעצער. די זעלבע זאך שרייבט ער דארט. אז זעלבע זאך אבער אבער וועגן דעם איך וויל דא צוריק קומען צו דעם פסוק פארוואס האט יוסף הצדיק געדארפט זאגן אל תרגזו בדרך ווייל ביז יעצט האבן די ברידער נישט געטרינקען קיין וויין חוץ פון ויאכלו וישתו עמו מיט דעם האבן זיי יא געטרינקען אבער ביז דעמאלס נישט, ממילא האט ער געדארפט זאגן יעצט אל תרגזו בדרך, ענק זאלן זיך נישט פארלירן אויפן וועג, ווייל אויב מ'קומט טרינקען וויין דארף מען מורא האבן אמאל א מענטש האט נישט ריכטיגע שיקול הדעת, און וועגן דעם דארף מען נאכאמאל ווארנען אז ער זאל אל תרגזו בדרך. ס'דא אבער די זעהר אינטערעסאנט אז די. פארשטייט זיך מען דארף נאכאמאל צולייגן די מען געברענגט פריער נאך א פשט פון די דברי ישראל אז תרגזו בדרך נישט קריגן מיט די דרך פון עבודת השם יעדע איינער מיט זיין דרך און דאס איז געווען ספעציעל יעצט פאר זיי האבן געזען אז ס'איז דא א ספעציעלע וועג פון יוסף הצדיק וואס האט געפירט גאנץ א אנדערע וועג ווי די אנדערע שבטים די שבטים האבן געווען זענען געווען ביי זייערע טאטעס זענען געווען מען רופט עס פארנומען מער מיט די רוחניות'דיגע חלק, אפילו אפילו זיי זענען געווען רועי צאן, ווייסט מען, עס איז באקאנט, איך האב עס נישט געברענגט דא יעצט, אבער מען קען עס נאכקוקן אין אין צאנזער רב דברי חיים שרייבט ער אין די תורות פון סוכות. אויפן פסוק דיבור המתחיל בסוכות תשבו שבעת ימים, ברענגט ער דארט פארט אריין אין א געוויסע ענין, די זעלבע ענין שטייט אויך אין ספר חיים חיים ושלום פון מונקאטשער רב, פון מנחת אלעזר, ספר חיים ושלום שרייבט ער. אין פרשת ויצא שרייבט ער אז יעקב אבינו איז געווען פארנומען מיט צו אויפפאסן אויף די צאן פון לבן, ס'זעט אויס עפעס אזא פארנומען מיט גשמיות'דיגע זאכן, שרייבט ער דארט אז יעקב אבינו האט דארט געמאכט הכנות אויף אלע גלגולים פון כלל ישראל ביז משיח וועט קומען, האט ער דארט אריינגעארבעט, ס'איז געווען עפעס א העכערע ענין, אזוי שרייבט אויך די. הייליגער צאנזער רב אין די תורות פון סוכות בסוכות תשבו שרייבט ער דארטן אויכעט אז די שבטים מען זעהט א אינטערסאנטע זאך פון אברהם אבינו בעצם זעהט מען ביז ביז מיט די שבטים מען זעהט אפילו אז אז משה רבינו אויכעט אלע געווען פארנומען מיט די צאן פארנומען מיט די בהמות איז מען זעהט פון דעם אז אז אז ס'איז נישט אז ס'איז געווען עפעס העכערע זאכן אין די אין די גאנצע זאך פון די פון די צאן איז געווען העכערע ענינים, ממילא די ברידער זענען געווען פארנומען מער מיט די רוחניות'דיגע חלק פון פון כלל ישראל, יוסף איז געגאנגען אויף א אנדערע דרך, מען האט אים געשיקט א אנדערע דרך, ער איז געווען פארנומען מיט גשמיות, סיי בבית, סיי די צוועלף יאר וואס ער איז געווען אין תפיסה איז ער געווען פארנומען פארדעם. איז ער געווען אויך פארנומען ארבעטן פאר יענעם, ויהי יוסף איש מצליח, ער איז נישט געווען נישט נאר בעסק רוחני, נאר ער איז געווען א מענטש וואס האט געארבעט פאר יענעם, שפעטער אויך איז ער געווען א קעניג, נישט געווען סתם א קעניג, וואס איז געזיצן און ער האט געקענט טון וואס ער האט געוואלט, און מען זעט קלאר אז יוסף איז געווארן דער קעניג ווייל ער האט געוואוסט עצות וויאזוי וויאזוי זיך צו מתמודד זיין מיט די פראבלעמען פון די לאנד, ער איז געווען בעצם א מענטש וואס האט געדארפט עוסק זיין אויך אין די ענין פון די גשמיות, דאס איז געווען א נייע דרך. האט יוסף מורא געהאט אז די ברודערס גייען אהיים פארן און זיי גייען זען אז ס'איז דא א אנדערע דרך, פארוואס האבן אונז געדארפט גיין אויף א דרך א גאנצע צייט זיין פארנומען נאר מיט רוחניות און דאס, ס'איז דא א דרך פון זיין א קעניג אין מצרים וואס איז די גרעסטע כישוף אזוי שטייט אין די גמרא מסכת סנהדרין אז עס איז געווען די גרעסטע כישוף דארט און זיי זענען געווען די קעניגען פון די גאנצע וועלט געווען פארנומען מיט אסאך זאכן, מ'זעט דאך אז מ'קען מאכן עבודת השם אסאך געשמאקער, איז אפשר קענען זיי אויך חס ושלום אנהייבן צו האבן ספיקות אז אפשר וואלטן זיי אויך געדארפט טון אנדערש. האט יוסף זיי געזאגט, אל תרגזו בדרך, דער אייבערשטער שיקט יעדער איינער אין זיין אין זיין פלאץ אין זיין ווינקל אין זיין שורש נשמה מיט זיינע זאכן ווי אזוי ער דארף דינען די אייבערשטער, זיך נישט חס ושלום טועה זיין אויף די דרך וואס ער האט. שפעטער איז דא א אינטערעסאנטע זאך ווערט אראפגעברענגט פון די פון די בריסקער רב, ער האט געזאגט עס איז געווען עס איז געווען א חלק פון א געוויסע מעשה, איז עס ווערט אראפגעברענגט ספר ספר שי לתורה, דא א ספר מיט די מיט די בריסקער תורות, אין חלק ב' ברענגט עס אראפ, ס'ווערט געברענגט אין אנדערע ספרים אויך בשם אנדערע, אבער דארט ברענגט ער אראפ פון בריסקער רב אז די גמרא וויל זאגן אז תרגזו, תרגזו פון די גמרא, די פשוט פשט אין די גמרא, די פשוט פשט אין די גמרא איז געווען אז מען דארף נעמען, מען דארף נעמען אלע זאכן וואס מען האט, אלע זאכן וואס מען האט דארף מען נעמען אויף אויף תורה, ממילא האט ער געזאגט אל תרגזו בדרך. מיינט כפשוטו און מען זעט פון די גמרא אז די גמרא זאגט אל תרגזו מיינט אל תתעסקו בדבר הלכה איז דאס א מוסר השכל אז יעדע זאך וואס מען זעט און יעדע זאך וואס וואס וואס מען זאגט דארף מען זען אין דעם תורה מען דארף זען אין דעם דארף זיך מחזק זיין ווייל ער זאגט אזוי יוסף האט זיי געדארפט זאגן אל תרגזו בדרך און זייט נישט עוסק צופיל אין הלכה אויפן וועג. פון דעם לערנט מען ארויס אז דעמאלטס נישט, אבער חוץ פון דעם דארף מען אויסנוצן יעדע מינוט צו זיין תרגזו בדרך און תתעסקו בדבר הלכה און צו טון און לערנען און זיך אריינלייגן מער און מער, דאס איז א חלק פון די פון די התחייבות. אזוי ווערט אויך געברענגט די זעלבע ספר וואס דערמאנט פריער, שלל לא יחסר ברענגט אראפ פון ספר מעשה איש, חזון איש, די זעלבע זאך, אז מען לערנט ארויס פון דעם אז מכלל הן אתה שומע לאו אז. דא אויפן וועג אל תרגזו בדרך, אבער אינדערהיים דארף מען זיך מחזק זיין און לערנען, בפרט יעצט זיי האבן געהאט א שווערע א שווערע תקופה דא די שבטים, איז פון יעצט ווען זיי ווען זיי האבן די הזדמנות זאלן זיך אריין לייגן און לערנען. ברענגט ער דא א אינטערעסאנטע זאך ווערט געברענגט פון ערשטע בעלזער רב. אויף די מחלוקת, עס איז שוין פריער דערמאנט, די מחלוקת פון פון יוסף מיט יהודה, די גאנצע ענין דארט, איז קודם איז דא א א שטיקל וואס ער ברענגט דא, אז אז די מחלוקת פון יוסף מיט די ברידערס, איז בעצם מחלוקת משיח בן יוסף מיט משיח בן דוד, וואס מען ווייסט אז פאר משיח וועט קומען שטייט פארשידענע זאכן אז ס'איז דא א משיח בן יוסף, און נאכדעם א משיח בן דוד, אזוי ווי די. אריז"ל האט געזאגט פאר זיינע תלמידים אז מען דארף אינזין האבן יעדן יעדן טאג ביי ולירושלים עירך, שטייט דארט וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, דארף מען דארט אינזין האבן, ניין נישט דארטן נאר כי לישועתך קוינו כל היום. לישועתך קוינו כל היום האט דער אריזל געזאגט פאר זיינע תלמידים ווען מען האט געווען אינדרויסן ערגעץ אויפן פעלד האבן זיי געדאווענט האט ער זיי אנגעווארנט אז מען מוז אינזין האבן לישועתך קוינו כל היום אז משיח בן יוסף זאל נישט געהארגעט ווערן אז ביידע אז ביידע זאכן זענען אז סיי משיח בן יוסף זאל לעבן און סיי משיח בן דוד מען דארף האבן ביידע ביידע חלקים דארף מען האבן פארשטייט זיך איך וויל נישט אריינגיין אין די טיפע ענינים וואס ער ברענגט אבער דאס אלעס די זעלבע זאך וואס מען האט פריער דערמאנט. אז ווען משיח וועט קומען וועט מען נעמען די צוויי יוסף מיט יהודה מען לייגט זיי צוזאמען סיי משיח בן יוסף סיי משיח בן דוד אלע האבן א געוויסע א געוויסע קשר א געוויסע שלימות איינע צו די אנדערע און דאס איז געווען די מחלוקת דא פון די פון די צוויי צוזאמען. שפעטער נאך א זאך ברענגט ער און צו דעם בעצם וויל איך צוקומען. זאגט ער אז אין פסוק שטייט כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אז יהודה טענה'ט פאר יוסף פאר מלך מצרים אז ער זאגט מעם אבי, ער זאגט זיין טאטע'ס פון זיין טאטע, אם לא אביאנו אליך. פרעגט ער א קשיא, מען וואלט געדארפט זאגן אם לא אביאנו לאבי, נישט אם לא אביאנו אליך, ווייל ער זאגט שפעטער אין פסוק חטאתי לאבי כל הימים, אויב ער רעדט כאילו ער רעדט יעצט צו יעקב וואלט ער געדארפט זאגן אם לא אביאנו אליך וחטאתי לך כל הימים, פארוואס זאגט ער קודם אם לא אביאנו אליך חטאתי לאבי כל הימים? ס'שטימט נישט די דיוק. ממה נפשך, אדער זאגט ער אלעס כאילו ער רעדט צו יעקב, אדער זאגט ער פאר יוסף און ער דערמאנט זיין טאטע'ס נאמען, פארוואס איינמאל האט ער געזאגט אזוי און איינמאל געזאגט אזוי. אזוי האט ער געפרעגט. איז די תשובה איז א מורא'דיגע שטארקע זאך ברענגט ער, און איך וועל פארזאגן דעם לשון וואס עס שטייט דא, פשוט ווייל עס איז א לשון וואס מען דארף אויף אויפפאסן. אבער יש לומר, דהנה אנו רואים אונז זעהן שהתנאים הקדושים, די הייליגע תנאים, היה בכוחם להחיות מתים, מ'ווייסט אז די הייליגע תנאים האבן געהאט א כח צו מאכן תחיית המתים, כמצינו כמה פעמים, מ'זעהט אין די גמרא לגבי מעשה רבי זירא ורבה וכדומה אז ער האט אים מחיה געווען אפילו נאך ער האט אים שחטיה נאכדעם האט אים צוריק געמאכט לעבעדיג, זעהט מען אין פארשידענע פלעצער אז זיי האבן געקענט מאכן תחיית המתים, ואם כן למה לא החיו כמה צדיקים שמתו קודם זמנם, פארוואס זעהט מען נישט אז די תנאים האבן גענומען. מענטשן וואס זענען גרויסע צדיקים וואס זענען נפטר געווארן פרי און מען האט זיי נישט געמאכט קיין תחיית המתים, אזוי ווי מען זעט למשל אז רבי יוחנן, שטייט אין גמרא מסכת תענית אז רבי יוחנן האט מיט זיין קפידה געהארגעט ריש לקיש, זיין שוואגער ריש לקיש, וואס איז געווען זיין נאנטע חבר און אלעס, אבער עס איז געווען עפעס א געוויסע חילוקי דעות דארטן, און רבי יוחנן האט געהאט גרויסע ריסי עינים. גרויסע אויגן ברעמען, ער האט אויפגעהויבן, ער האט געמאכט א געוויסע, געהאט א געוויסע קפידה אויף ריש לקיש, און ריש לקיש איז פון דעם נפטר געווארן. און מען זעט שפעטער אז רבי יוחנן האט געזאגט, איך קען נישט לעבן אין בית מדרש אן ריש לקיש, און ממילא איז ער אויך נפטר געווארן עפעס א יאר שפעטער. און לכאורה וואלט געקענט מאכן תחיית המתים, אויב מען קען מאכן תחיית המתים וואס האט ער עס נישט געטון טאקע? און זאגט ער, אלא הטעם הוא, כיוון שלא רצו לשנות רצון הבורא ברוך הוא, אז דער אייבערשטער האט א רצון אז דער מענטש זאל נפטר ווערן, מישט ער זיך נישט אריין אין דעם ענין, רק בשעה שרואים שיש צורך גדול בדבר, נאר ווען עס איז געווען א גרויסע צורך, דעמאלטס היו עושים דבר שהי' ההכרח, דעמאלטס האט מען געמאכט תחיית המתים, איז נישט ווייל מען קען מאכן תחיית המתים, מען האט עס אייביג געטון, מען האט עס נאר געטון ווען מען האט געדארפט. זאגט ער אזוי והנה ידוע שאבותינו והשבטים הקדושים די הייליגע שבטים די הייליגע אבות היה להם גם כח זה להחיות מתים פארשטייט זיך אז זיי האבן אויך געהאט די ענין פון תחיית המתים ומשום זה אמר יוסף האט יוסף געזאגט פאר זיין טאטע והצגתיו לפניך חי כ'בין זיכער איך גיי אים ברענגען לעבעדיגערהייט צו דיר וויבאלד איך קען אונטערנעמען די זאך היינו אפילו לא יהיה חי, אפילו אויב ער גייט שוין נישט זיין לעבעדיג, ער גייט חס ושלום שטארבן, בנימין, אני מציגו לפניך חי על ידי תחיית המתים, אזוי האט ער געמאכט דאס דורך תחיית המתים, ער וואלט געקענט דאס מאכן דורך תחיית המתים, די יהודה, אבער וועגן דעם האט ער געזאגט, וזה קאמר, חטאתי לאבי כל הימים. די און דער טאטע אין הימל וויל דאך נישט מ'זאל מאכן לכתחילה תחיית המתים, מילא זאגט יהודה פאר יוסף מלך מצרים אז איך בעט פון דיר זאלסט אים צוריק ברענגען צו מיר לעבעדיגערהייט און איך מוז אים ברענגען אזוי, ווייל אויב נישט חס ושלום מוז איך צוקומען צו מאכן תחיית המתים, חטאתי לאבי, און איך גיי חס ושלום זיין א חוטא צום אייבערשטער דורך דעם וואס איך מאך תחיית המתים. וועגן דעם וועגן דעם האט ער איינמאל געזאגט אם לא אביאנו אליך, רעדט ער צו יעקב אבינו, וחטאתי לאבי צו צו די טאטע אין הימל כל הימים ווייל איך וועל מוזן מאכן תחיית המתים. איך וויל נאר צוענדיגן מיט נאך א נושא וואס שטייט שפעטער אין די פרשה. מען זעט אז אז ווען יעקב האט געזען וירא את העגלות אשר שלח יוסף ותחי רוח יעקב אביהם, איז דא א באקאנטע ווערטל אז עס שטייט אז עס שטייט דא אז ער האט געברענגט עגלה ערופה, ער האט געוויזן עגלה ערופה. סימן מסר להם די דרשה שהיה עוסק כשפירש ממנו פרשת עגלה ערופה, איז פארוואס האט ער געברענגט די ענין פון פון עגלה ערופה, ווייל ווייל מ'זעהט טאקע ס'איז געווען א מחלוקת, מ'זעהט שפעטער אין די אין די פרשה ואת יהודה שלח לפניו להורות לפניו גושן האט אים געשיקט לתקן בית תלמוד, פרעגט א קשיא אז אז יוסף הצדיק האט דאך אויך געהאט א בית תלמוד. און פארוואס האט ער געדארפט, פארשטייט זיך ער האט געהאט אייגענע אייגענע בית תלמוד, ווייל ער האט געדארפט האבן א, שטייט אז יעדע יעדע שטאט יעדע לאנד וואס וואוינט א איד מוז מען בויען א בית כנסת, דארף מען האבן א בית מדרש דארט, און פארוואס האט ער געדארפט בויען א נייע בית בית תלמוד, ווייל יוסף האט געזעהן, יעקב אבינו האט געזעהן ביי יוסף איינס פון צוויי זאכן, אדער האט ער געזעהן אז ער לערנט נאך די זעלבע סוגיא פון עגלה ערופה פאר צוויי און צוואַנציק יאר, אז אזא דרך הלימוד, מען לערנט נאר צוויי און צוואַנציק יאר די זעלבע זאך, דארף מען מאכן א נייע ישיבה. אדער אז ער האט געזעהן אז ער האלט פונקט נאכאמאל ביי עגלה ערופה מיינט צו זאגן אז ער לערנט ער לערנט זייער שנעל ער לערנט ער לערנט ער האלט שוין נאכאמאל דארטן ביי די סוגיא פון עגלה ערופה דארף מען מאכן א אייגענע דאס צו לערנען שטאטער פארשטייט זיך הרבה דרכים אהין אהער אבער וועגן דעם האט ער געמאכט א אייגענע ישיבה ווייל ער האט געזעהן אז עס טויג נישט אז מען האלט ביי די פרשה פון עגלה ערופה.